אז איך פלעג קומען צו א שמחה פון א תלמיד, פלעגט מען ממשיך זיין די שיעור פון אין די פרי, ס'איז געווען די מנהג, דאס איז א סיין אוו ריספעקט, וואלסט געקענט מיינען יענער איז א חתן געווארן און האט אויפגעהערט צו לערנען, קא משמע לן, דא ישיבה, האט היינט געלערנט, האט היינט געלערנט וועגן, איך קען נישט הערן מיט די מייק, איך קען רעדן העכער, האט היינט געלערנט וועגן קם ליה בדרבה מיניה, דארף די כלה אויכעט וויסן וועגן דעם, ס'נישט קיין מעשה צו זאגן שבחים אז די חתן איז א שיינע בחור, הו קעירס. סאו דאס איז א וועג פון רעספעקט און א וועג פון איינער וואס מ'האט עכט רעספעקט שפילט מען נישט די אלע געימס פון ברכה והצלחה און בויען זיין שיין אידישע שטוב און ס'איז טאקע שיין און ס'איז זייער געשמאק באט אונז זענען געקומען געקומען צו לערנען אונז זענען געקומען אויף די וועלט צו לערנען און געמאכט שטוב אויף צו לערנען סאו ס'איז אלץ זייער פיין און וואויל. סאו אזוי, אונז הייבן אן די רמב ם גלייך אין די אנהייב, אונז זענען, אונז האלטן אין ערגעץ נישט, אונז האבן א ידוע'דיגע שיטה אז מען הייבט נאר אן די הקדמה יעדע מאל, אדער הקדמה פאר די הקדמה, איך מיין אז מען האט געמאכט אפאר הקדמות פאר די הקדמה שוין. דא מאכט מען אויך נישט קיין סיום. אונז מאכן נישט קיין סיום, אונז מאכן יא התחלות. גרויסע גרויסע ענין. התחלות. דער רמב ם זאגט, מיר האבן געלערנט לעצטע וואך ביי די שיעור פון דעות, התחלות טייטש גאט. יא, בראשית ברא אלהים. עניוועיס. סאו אזוי, סאו די רמב ם הייבט אן אזוי, און כ'וועל מיט ארבעטן אזוי. די ערשטע שטיקל רמב ם אין די גאנצע וועלט, אין די גאנצע ספר משנה תורה שטייט, כ'האב דא, כ'האב דא די בוק, כ'האב דא צוויי מאל, שטייט אזוי, די רמב ם פארציילט א מעשה, און לעצטע וואך האמער עס געלערנט, צוויי וואכן צוריק, האמער עס געלערנט בתור סוגיא, בתור בתור שמועס, בתור ענין, ס'דא א ענין פון תורה שבכתב, ס'דא א ענין פון תורה שבעל פה, ס'דא א ענין פון תורה, ס'דא פירושי המצוה, וויסן וואס איז די תורה שבעל פה, דאס איז איין וועג, איין וועג וויאזוי זיי האבן עס געלערנט. קא משמע לן וויל איך קומען זאגן היינט, אז ס'דא נאך א וועג וויאזוי עס צו לערנען, און אין א געוויסע זין, דאס איז די וועג ווי אזוי די רמב ם פרעימט די גאנצע, די גאנצע שמועס וואס ער זאגט דא באמת. און די וועג איז מיט א מעשה שהיה. יעדער איינער האט ליב צו הערן מעשות. סאו אינסטעד פון זאגן אז רבותי, אונז האבן געזאגט לעצטע מאל.

יא, סאו, שוין, עס איז מדת הדין, בינה איז פון מדת הדין, שטייט אז אין די זוהר אז בינה, און לערנען דבר מתוך דבר איז דארט פון דארט קומט מדת הדין. אבער, ס'איז דא א וועג פון פארציילן א מעשה, און באמת די תורה, משה רבינו האט אויך אנגעהויבן אזוי זיין תורה, ער האט זיך נישט געלאזט מיט די קשיות און תירוצים, ער פארציילט א מעשה, סלאולי סלאולי סלאולי סלאולי קומט פון די מעשה, ווייסט, ערגעץ דארט אין פרשת וישלח שטייט שוין על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. איז שוין א שטיקל מצוה, יא? אבער, נישט קיין מצוה, ס'איז א מעשה שהיה, א פיינע מעשה. קענסט פרעגן א קשיא, איינער פרעגט א קשיא, האסט פארשטאנען אמאל די, די, די מצוה? ס'מאכט נישט קיין סענס. ס'איז א מעשה, ס'קען נישט קיין קשיות. ווייל ווייל געטאטשט זיין דאס קען מען נישט עסן גיד הנשה? אה. א טעמי מצוה, דאס איז א סוגיא, א שמועס פון טעמי מצוה, מ'פארשטייט עס? מ'פארשטייט עס נישט, אבער ס'איז א מעשה. סאו די אנדערע וועג וואס די רמב ם האט געטראכט, און באמת די גאנצע פרעימינג פון די הקדמה איז אזוי, עס איז ער פארציילט די מעשה. די מעשה פון, פון די משנה אין פרקי אבות בעצם, ס'איז אויך א ספר פון מעשות, מיט תורה'לעך, מעשות, בעצם א מעשה, יא, ווער עס ווייסט, האט מען גערעדט וועגן דעם, עס גייט דאך אדורך משה קיבל תורה, און וואס יעדער איינער האט געזאגט, סתם, ס'איז געווען דער רבי ר' מיילעך, און ער האט געזאגט אזוי, און זיין תלמיד איז געווען דער רבי ר' זישא, און ער האט געזאגט אזוי, און אזוי ווייטער, סאו אינסטעד פון זאגן א שמועס, זאגן א שיעור, זאגן זיי מעשות. סאו ס'איז דא דא א מעשה, ס'איז דא דא א מעשה, און ס'איז די מעשה פון. דער אייבערשטער וואס האט געגעבן די תורה פאר משה רבינו, און משה רבינו וואס האט געגעבן די תורה פאר די אידן, און יהושע בן נון וואס האט געגעבן די תורה ווייטער פאר די זקנים, מען דארף פארשטיין יעדע סטעפ פון די מעשה האט א אייגענע אייגענע דין, א אייגענע משמעות.

דאס איז קאמיקס, נישטא קיין פיקטשערס, נעקסטע וואך וועט איינער מאכן צושטעלן מענטשלעך וואס האבן מיט אזעלכע סירקעלס וואס רעדן. אבער די רמב ם'ס פיקטשער, פיקטשער איז אויך א גרויסע ענין. די רמב ם'ס פיקטשער פון די תורה, זייער וויכטיגע פיקטשער וואס די רמב ם האט געהאט, וואס ס'זעט אויס אזוי, אזוי ווי, איך מיין אז ס'זעט אויס בערך אזוי ווי מיין פיקטשער, מ'קען זיך מחולק זיין. זעט אויס אזוי, איך האב געמאכט א באנטש פון קעסטלעך, מען קען זען, די רמב ם האט געהאט א פיקטשער, מיר האבן געלערנט לעצטע פיו יערס, די רוב מענטשן האבן א זייער פאני פיקטשער פון די תורה, יא? וואס איז די פיקטשער פון א נארמאלע איד ווי עס זעט אויס די תורה? אזוי ווי א ספרים שאנק, יא? ווי ס'איז בכלל, ס'איז דא א ליבאוויטשע פיקטשער וואס געבט ארויס פונקטליך מיט די לוחות פון אויבן, פון אונטן די טורי זהב, קענסט נישט די פיקטשער? אין די תורה אור סידור איז עס דא געדרוקט, דאס איז שם סידור, סארי.

די חומש, און אויף די חומש איז דא א ספר משניות, נישט ממש אויף די חומש, באט די זעלבע הלכות, פארשטייט אפשר אין די חומש אדער נישט די זעלבע, און אויף דעם איז דא א פירוש, גמרא, צוויי גמרות, און אויף דעם איז דא פוסקים, ראשונים, אחרונים, דאס איז איין פיקטשער, איינער פרעגט מה זו התורה, איינער קומט אריין אין פיסקל, פרעגט אים וואס איז די תורה, ווייזט מען אים דאס, יא? אזוי אזוי איז איין פשט, איין פיקטשער פון די תורה. אונזער פרענד דער הייליגער רמב ם האט געהאט א אנדערע פיקטשער, און ס'איז געווען זייער וויכטיג אז ס'זאל זיין אן אנדערע פיקטשער, פארוואס? דארף מען וויסן פארוואס. אבער עס איז זייער וויכטיג געווען אז ס'איז דא א אנדערע פיקטשער. די פיקטשער זעט בכלל נישט אזוי אויס. ווי זעט אויס די רמב ם'ס פיקטשער? די רמב ם'ס פיקטשער אזוי זעט אויס אזוי. זיי זעט אויס קודם ס'הייבט זיך אן מיט די נוסח ווי ס'הייבט זיך אן זיין ספר. כל המצוות. ס'איז דא מצוות. ווי סאך מצוות? אזוי ווי ער פירט אויס שפעטער זעקס הונדערט און דרײַצן. יא, ער מאכט מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה. ס'איז דא מצוות. דאס איז די תורה. אנדערע מעשיות איז אויך דארף מען מפרש זיין יעדע מעשה איז א פירוש פאר א מצוה. אזוי האלט די רמב ם. אונז האבן גערעדט וועגן דעם.

ענד אר יו רעדי? די אזהרות יא? מ'פלעגט עס זאגן אין מוסף. ווילאנג קען שוין נעמען? אויף א פאום גייט עס אפילו. גיב עס א זינג אפ. זע, כל התורה כולה. דאס איז דאס. דאס האט דער אייבערשטער געגעבן בהר סיני. אתה הנחלת לעמך. דאס איז עס. יעצט איז אבער אבער נישט אזוי פשוט. גאנץ פשוט אבער נישט אזוי פשוט. אביסל ווייניגער פשוט. א טייני ביט ווייניגער. אבער דאס איז וואס די רמב ם זאגט.

דער רמב ם, תורה טייטש תריג מצוות, פארקערט פון וואס ענק וואלטן געמיינט, תורה טייטש תריג מצוות, און מצוות טייטש תורה שבעל פה. פארוואס איז מצוות טייטש תורה שבעל פה? ווייל תורה שבעל פה, דאס הייסט דאס וואס משה רבינו האט געגעבן פון הר סיני, איז פירוש המצוות. דאס הייסט ווי אזוי מען טוט די מצוות, דאס וועט מען רופן די אינסטראקשענס ווי מען טוט די מצוות, און ציווי מלשון אינסטראקשען, ווי אזוי מען טוט די מצוות, אין אנדערע ווערטער שטייט אין די תורה א פסוק ולקחתם לכם פרי עץ הדר, חוץ פון דעם האט דער אייבערשטער מסביר געווען פאר משה רבינו, אדער לפחות משה רבינו מסביר געווען פאר די אידן, האט ער דאס דאך מקבל געווען אויך מסיני, אז פרי עץ הדר מיינט א סיטרוס פרוכט, א אתרוג. און אזוי ווייטער אויף אלע מצוות, איינצלנע פרטים ממש כפשוטו, ווי אזוי מען טוט די מצוה, דאס איז דאס איז תורה שבעל פה, עיקר תורה שבעל פה, דאס איז אינסטראקשענס ווי אזוי צו טון די מצוה, דער רמב ם רופט דאס פירוש המקובל, די פירוש וואס מען האט מקבל געווען פון הר סיני, פירוש המצוות. דאס איז א חידוש, ווייל דא קען זיין א קראי און זאגן, אה, ס'נישט דא אזא זאך, שטייט פרי עץ הדר, איז פרי עץ הדר. וועלכע? פיגער עס אויס, כ'ווייס נישט, די אייבערשטער קערט נישט וועלכע, וואטעווער. קא משמע לן אז ניין, כל המצוות בפירושן ניתנו, די אייבערשטער האט געגעבן די מצוות מיט די טייטש פון וועלכע זאך א אתרוג איז. דאס איז חידוש די ערשטע לעוועל, די ערשטע זאך פון תורה. סא דאס איז תורה שבכתב, ווייסט מען שוין וואס איז תורה שבכתב, דאס איז די פיקטשער פון תורה שבכתב, און תורה שבעל פה, דאס איז די פיקטשער פון תורה שבעל פה. אקעי? יעצט, מ'קען זאגן אזוי, מ'קען פרעגן אזא קשיא, זייער אינטערעסאנט, מהיכי תיתי? וואס א שייכות האבן די צוויי זאכן? לשיטתך מהיכי תיתי? אקעי, אבער מ'זאגט ס'איז דא א פסוק, שטייט כאשר צויתיך, זעט מען אז יעדע מאל שטייט אויך כל המצוה אשר אנכי מצוך, קיצור אפאר מאל זעט מען די תורה רופט זיך אויך א מצוה, די מצוה גייט ארויף נישט אויף די תורה וואס שטייט, נאר אויף די מצוות, אין די סענס אז משה רבינו האט מסביר געווען פאר די אידן ווי אזוי צו טון די מצוות. אבער ס'איז אינטערעסאנט, אז אויב מען טראכט שוין אזוי קען מען זעהן זייער אינטערעסאנט צוויי זאכן וואס איך זאג דא צוויי זאכן וואס די ערשטע צווייטע ליין די דריטע ליין וואס מען קען זעהן אין מיין אין מיין טשארט קען זעהן צוויי זאכן קודם כל ס'דא פארשידענע סארט מצוות אין די תורה זייער אינטערעסאנט מ'וועט זעהן פארוואס דאס איז נוגע ס'דא מצוות וואס שטייט טאקע אין די תורה פרי עץ הדר און קיינער ווייסט נישט וואס ס'איז דארף מען קוקען אין די משנה

יעצט אבער ס'זייער אינטערעסאנט, מ'קען זעהן, ס'דא מצוות, ווער ס'לערנט חומש ווייסט, אזוי ווי ס'שטייט אין די משנה אין חגיגה, ס'דא מצוות וואס שטייט אלעס אין די תורה, ווער ס'לערנט פרשת מצורע ווייסט אז מ'דארף נישט גארנישט קיין משנה פאר דעם, די משנה קלארט מאכט סדר אביסל, ס'זאגט בקיצור וואס שטייט, ס'איז אביסל פארקערט סאם טיימס, די משנה אין נגעים זאגט אסאך מאל בקיצור וואס שטייט אין די פסוק באריכות. ס'איז א פלא פון א זאך, ס'דא מצוות וואס שטייט די גאנצע זאך אין די תורה, ווילסט וויסן וויאזוי, וועלכע וואך מ'דארף טשעקן צו די נגע איז געווארן גרעסער? א פסוק. בפירוש'ע פסוק, ווילסט וויסן נאך וואס נאך זאכן ווילסטו וויסן? דאס איז איין גוטע עקזעמפל, ס'איז נאך עקזעמפלס, ווילסט וויסן ווי אזוי צו בערך מאכן די משכן, יא, פריים עקזעמפל, ווי אזוי צו מאכן די משכן, נישטא שום תורה שבעל פה, אגעין ס'איז דא א ברייתא וואס מאכט קערצער, ס'איז קערצער ווי די פסוק, די משנה, די פסוק שטייט פונקטליך וואס צו טון, ברחל בתך הקטנה שטייט אלעס, אין אנדערע ווערטער, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך,

אז מ'קען מאכן א ליקוט פון חומש אויף ענין, ענינים שונים, יא, אז מ'קען מאכן א ליקוט אויף ענין, אויפן ענין פון, איך ווייס, פון יום טוב און אזוי ווייטער. סאו כ'האב געטראכט מ'קען מאכן א ליקוט פון חומש, אונז ווילן לערנען די מצוות און די תורה, מ'קען מאכן א ליקוט פון די חומש, אלע פרשות פון מצוות. ווי סאך אזעלכע זענען דא? בערך א דריטל פון די חומש מיין איך, כ'מאך א בערך א חשבון. קומט מיך אויס ס'איז בערך א דריטל, אויב כ'האב נישט גערעכנט גוט, איים דזשאסט סעיאינג נאו. אבער מ'קען מאכן, למשל, עס איז א למשל, זייער אינטערעסאנט, און ווער ס'לערנט אזוי זעט אז ס'איז דא געוויסע פרשות וואס זענען מפוצל ספר המצוות פון די חומש. דאס איז וואס די איידיע פון די פרשה איז. ווי איז די ערשטע אזא פרשה? משפטים. זייער גוט. ווי איז וויי משפטים כי תשא. צווייטע איז כי תשא. משפטים בפירוש אז אזא אז אזא פרשה. ס'איז דא תרומה, כ'מיין די המשך אפשר פון דעם, על כל פנים, ס'דא עשרת הדברות, לאמיר עשרת הדברות ווייס איך נישט וואס ס'איז. אבער משפטים.

וואס מען דארף טון, ואלה המשפטים, וואס מען דארף נעמען איז א המשך, אונז כאפן נישט די גאנצע שאלה, ואו מוסיף על הראשונים, ואלה המשפטים, און ער זאגט א גאנצע ליסט, פון כי תקנה עבד עברי ביז, וואס איז די לעצטע? איך מיין אז לא תבשל גדי בחלב אמו. הא? די לעצטע מצוה, זייער אינטערעסאנט, די ערשטע מצוה איז איז צו לאזן קנעכט גיין פריי ביי די זעקסטע יאר, די לעצטע איז נישט צו עסן בשר בחלב אפשר? אין פרשת משפטים. און נאכדעם הייבט זיך אן א פרשה, מ'גייט מאכן א ברית אויף דעם, שטייט בפירוש, ויספר משה לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, מ'מאכט אויף דעם האט מען געזאגט נעשה ונשמע, אויף די משפטים, און געגאנגען ארויף צוריק אויפן בארג, עגל מעשות, בקיצור, דאס איז די ערשטע מאל וואס ס'דא אין תורה מצות, און למשל און זאגן די מועדים שטייט אין שוין אין פרשת משפטים די ערשטע מאל, יא, שלש רגלים תחג לי, נאכדעם איז דא א צווייטע מאל.
פארוואס רעד איך וועגן דאס? אה, וועסט שוין באלד פארשטיין. ס'איז דא א צווייטע מאל, צווייטע מאל נאכדעם וואס איז געווען די גאנצע מעשה פון פרשה פון די עגל, קומט דער אייבערשטער און זאגט הנה אנכי כורת ברית, און כ'געב דיך נאכאמאל די משפטים, די זעלבע זאך, נישט אסאך מער בקיצור, אבער כמעט ווארט ביי ווארט אלעס וואס שטייט אין פרשת כי תשא שטייט אין פרשת משפטים, און יא, שטייט איבערגעחזר'ט, א גרויסע באנטש פון מצוות, בכללם מצוות שלש רגלים, ממש ווארט ביי ווארט, אפשר איז דא איין ווארט אנדערש, ביי שבועות. אבער כמעט ווארט ביי ווארט. און דאס איז די רמב"ן איז מסביר דאס איז פשט מ'האט מ'האט צובראכן די ערשטע ברית דארף מען נאכאמאל איז מ'חזר'ט איבער א באנטש פון די מצוות דאס איז די צווייטע ספר המצוות ס'איז כמעט די זעלבע אבער אבער איז די צווייטע. זייער גוט ווי איז די דריטע? די דריטע איז גאנץ ספר ויקרא אין מיי אפיניען דארט איז דא כמעט אלע מצוות קדושים איז אפשר די עיקר ספר המצוות אין ספר ויקרא אבער איז דא קרבנות מער באריכות

למשל, נאכדעם איז דא א פערדע ספר במדבר, במדבר איז א המשך פון, לאמיר זאגן עס איז א המשך פון ויקרא, אבער עס שטייט אויך אפאר זאכן צוויי מאל, בכללם מועדים, בעיקר קרבנות מוסף, יא, פרשת פנחס. די רמב"ן רופט דאס א תוספת פון ויקרא על פי רוב. נאכדעם איז דא ספר דברים, משנה תורה, שטייט בפירוש אלה המצוות אפאר מאל, ס'איז דא זייער א לאנגע הקדמה צו ספר המצוות, פון פרשת ראה ביז פרשת כי תבוא, דארט איז דא ספר המצוות פון דברים, דאס איז די מצוות. בפשטות ווען ס'שטייט אין סוף ספר דברים האט מען געשריבן אויף די לוחות די מצוות מיינט עס די פרשה פון אלה המצוות פון פרשת ראה ביז סוף ביז ביז די תוכחה פון כי תבוא פשוט טייטש אזוי זאגן נישט איך זאג אזוי אקעי דארט שטייט נאכאמאל דם אדם יא פרשת ראה אקעי יעצט וואס זאג איך מיט די אלע גאנצע זאך סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט נאכדעם איך מיין דעטס אלל דעטס אלל די מצוות עווריטינג עלס איז סטאריס יעצט ספר ויקרא איז א גרויסע ספר, איך האב אריינגעזעצט כדי ס'זאל אויסזען. יעצט אויב מען קוקט אריין אין די ספר המצות און מאכט א קאמפעריסאן, יא, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך וואס מען קען טון, קען מען זען אסאך מצות שטייען נאר איין פלאץ, אסאך מצות שטייען צוויי פלעצער, ס'דא מצות וואס שטייען אלע פינף פלעצער, איך מיין נישט אזאך, איך מיין אז דם אדם איז איינע פון די איינציגסטע מצות וואס שטייען ממש פינף מאל אין די תורה, זעט מען ווי וויכטיג ס'איז. אבער ס'דא מצוות וואס שטייען איין מאל אדער צוויי אדער דריי מאל. אקעי, וואס? עשרת הדיברות. שבת שטייט פינף טויזנט מאל. ריבית שטייט אפאר מאל. נאך אהבת הגר שטייט אין גמרא תחש וויפיל מאל ס'שטייט. שוין, ס'דא זאכן וואס שטייט אסאך מאל. סאו איינע פון די זאכן וואס שטייט אסאך מאל, אינטערסאנט, איז שמיטה. צוויי מאל שטייט, ס'איז עקשעלי דריי מאל, אבער די דריטע מאל איז א גאנץ אנדערע פשט, ס'האט שטייט וועגן שמיטת כספים. סאו, לעטס נאט בי גורס דעט וואן. מ'קען איגנארן די קשיא פאר די מינוט. אבער די מצוה פון שמיטה איז זייער אינטערסאנט. ס'איז אפשר דא נאך דוגמאות, אבער פאר סאם ריזען די חכמים געטראפן די דוגמא אלס די בעסטע דוגמא, און זעהט אויס ס'איז א גוטע דוגמא. די מצוה פון שמיטה שטייט איין מאל אין פרשת משפטים, ווי אסאך ווערטער שטייט דארט וועגן פאר די מצוה פון שמיטה? צוויי פסוקים, שש שנים תזרע את ארצך והשביעית תשמטנה ונטשתה וכו', דאס איז ממש בקיצור נמרץ, מ'קען לאמיר זעהן אנדערע ווערטער, זייער גוט, זייער א גוטע עקזעמפל, איינער ליינט פרשת משפטים, זעהט אז ס'איז דא א זאך פון שביעית,

נאכדעם פירט ער אויס וכן תעשה לכרמך לזיתך אויך זייער בקיצור אז כ'זאג דיך אז ס'דא אויף ארצך תזרע תבואה יא אויף ווייץ און אזעלכע זאכן נאכדעם איז אויך די זעלבע זאך אויף א כרם און אויף א זית די זעלבע זאך שוין ממש בקיצור נמרץ ס'איז ממש א גוטע עקזעמפל פאר די וואס זאגן אז מ'קען נישט פארשטיין די חומש אן קיין פירוש ווייל ס'איז כמעט נישט קלאר וואס עס שטייט קא משמע לן מה ענין שמיטה אצל הר סיני יא קא משמע לן. דאס איז טייטש, עברי טייטש. קא משמע לן קומט די פסוק אין פרשת בהר און זאגט אזוי, א פלא'דיגע זאך זאגט ער, וידבר השם אל משה בהר סיני, דאס הייסט אזוי, וואלסטו געקענט מיינען אז די אייבערשטער האט געזאגט אין פרשת משפטים איין זאך און מען האט נישט פארשטאנען, דאן קומען די חכמים און קומען א צווייטע, א צווייטע מאל די אייבערשטער קומט און זאגט ווייס כ'וועל דיר מסביר זיין. לויט דעם וואלט מען געקענט טראכטן אז יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה איז אזוי, די אייבערשטער זאגט איין מאל אן א פירוש, צווייטע מאל מיט א פירוש, אויב עס איז נישטא קיין פירוש איז צריך עיון, דארף מען ווארטן אז משיח זאל קומען, אזוי זאל עס האבן אליינס אויסטראכטן. קומט דער פסוק און זאגט א פלא'דיגער פסוק, ס'הייסט מ'דארף זיך האלטן מיט האלטן קאפ די מעשה, יא, די אידן זענען געווען ביי הר סיני ווען אין פרשת משפטים, רייט? דער אונטער עצם הר סיני, די תורה פון הר סיני, ווען מ'זאגט א תורה משה קיבל תורה מסיני מיינט עס פרשת משפטים, לא פחות ולא יותר, יא? אפשר תרומה תצוה אויך, באט נאכדעם קומט אן צו ענ ס, ויקרא האלט מען שוין נישט מיט מדבר סיני, רייט? שטייט בפירוש ויקרא אל משה, נאך סוף סוף ספר שמות האט מען געבויט די אוהל מועד, משה גייט אריין אין אוהל מועד.

לויט די פירוש פון די רמב ם, אז נישט נאר ס'איז נישט על הסדר, נאר ס'איז עקזעקטלי די זעלבע מעשה, ס'איז נישט אפילו נאך א מעשה, נישט אפילו נאך א דיבור, די דיבור וואס שטייט דא, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לה' און אזוי ווייטער, דאס איז עקזעקטלי די זעלבע זאך וואס משה, די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה אין פרשת משפטים, איי דארט שטייט בקיצור, אמאל אמאל שרייבט מען אראפ בקיצור וואס די אייבערשטער האט געזאגט און מען לאזט פאר די משנה זאל משלים זיין, און אמאל שרייבט די פסוק אליינס בקיצור, און באריכות מער. הצד השוה שביניהם, אז דאס וואס דא אין משנה וואס זאגט פירושי המצוות זאגט אז למשל, פון דעם האב איך געמאכט א שיינע טשארט מען קען זען, יא שטייט אין דא שטייט צוויי ווערטער תשמטנה ונטשתה, קיינער ווייסט נישט וואס תשמטנה און וואס איז ונטשתה, מען קען זאגן תורות פון היינט ביז איבער מארגן יא, עס קומט די פסוק און ער זאגט אזוי, כדי זאגן פונקטליך וואס ער מיינט, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, דאס איז א טייטש אויף תשמטנה, דזשאסט טו בי קלער, און נאכדעם איז א טייטש פון ונטשתה, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, דאס איז א טייטש פון ונטשתה, שיינע פלאריש, שבת שבתון יהיה לארץ, איי דאנט טינק דעט לערנס עניטינג אויף פשטות. אבער דאס איז א טייטש, יעצט ווייסט די עברי טייטש אויף א פירוש. דאס איז בעיסיקלי וואס די משנה וואלט געדארפט טון, אדער דער מדרש טוט דאס א גאנצע צייט. ונטשתה, קענסט קוקן אין די מדרש און זען בפירוש אז נישט דאס. אזוי ארבעט די מדרשן אסאך מאל. ונטשתה איז טייטש, זאלסט נישט עסן די ספיחים, און אזוי ווייטער. און וואס זעט מען סך הכל? און פון דעם וואס שטייט בהר סיני לערנט מען, אז דאס איז די זעלבע מעשה. ס'קען זיין שטייט אין די תורה די זעלבע מעשה צוויי מאל, די זעלבע דיבור, איינמאל מיט א פירוש איינמאל אן א פירוש, קמשמע לן, אז דאס איז א דבר שיוצא מן הכלל, נעמט מאכט פון אים א בנין אב אויף אלע מצוות, אלעס האט דער אייבערשטער געגעבן מיט א פירוש אפילו ווען ס'שטייט נישט, דאס איז וואס מען לערנט, זייער גוט, זייער שיינע פשט פון פון פון אויף רשי אין פרשת בהר, רשי האט אבער נישט געלערנט אזוי, אבער דאס איז די רמבם'ס פשט אין די, דאס איז די רמבם'ס פשט אין די אין די מדרש. יעצט, אויב אזוי, דארף מען נאר צוגיין נאך גיין איין סטעפ צולייגן צו פארשטיין די רמבם'ס פשט אין די מדרש, לא כרשי און לא כרמבן אין יענע פלאץ, ווייל איך גיי נישט אריין אין דעם.

אלע מיני פרטים וואס שטייט אין דעם יא אלע מיני פרטים וואס שטייט אין דער משנה וואס שטייט אין משנה ברורה אין דרך אמונה אויף שביעית א גאנצע ספר אזוי וואלסטו געמיינט און נישט נאר וואלסטו קענט עס געמיינט דער רמב ם זאגט בפירוש אז אנדערש ווי רשי רשי פשטות לערנט ער כללותיה טאקע דער רמב ן עט ליסט לערנט טאקע אזוי אז סך הכל מיינט עס אז די סייט האט פשט אין חומש נישט קיין ענין פון הלכה דער רמב ם זאגט אבער קלאר אז פון דא לערנט מען אז תורה שבעל פה ניתנה מסיני וואלסטו געטראכט אז כללותיה דער רמב ם זאגט וואס טייטש כללותיה פרטותיה זייער אינטערעסאנט נישט אזוי ווי די וואלסט געמיינט אז כלל איז איז דאס און פרט איז דאס, די רמב ם לערנט נישט אזוי, די רמב ם לערנט כלל כללותיה ופרטותיה לערנט די רמב ם דברים הנלמדים בכלל ופרט, כלל ופרט איז איינע פון די הויפט מידות הדרש, הויפט מידות ה, עסק לערנט מען נישט געהעריג כלל ופרט, אבער א העסק יא, די הנלמדים העסק יא, יא עקזעקטלי, סא א קיצור פאר י"ג מידות. כ'מיין אז כמעט אלע י"ג מידות זענען כלל ופרט וכלל, איף יו טינק אבאוט דעם, סאו, דברים הנלמדים בכלל ופרט, אין אנדערע ווערטער, די זאכן וואס מען קען לערנען מיט א כלל מיט א סברה, מ'קען טראכטן וואס מיינט תשמטנה, ס'האט פרטים, ס'מיינט דאס און דאס, קומט די תורה און זאגט עס בפירוש. אבער, זייער וויכטיג צו כאפן, אז ס'מיינט נאר דאס, נישט גאנץ מסכת שביעית, דאס איז א גאנצע נאך א השגה פון ווי יענץ קומט, עס קומט נישט פון דא. וואס ווען מיר זאגן אז די תורה האט מען געגעבן בסיני מיט פירושים, מיינט מען כמו זה, דאס איז די עקזעמפל, אדער די רמבם'ס עקזעמפל פון ווי וואס א אתרוג איז און אזוי ווייטער. אזעלכע עקזעמפלס פון פשיטא, מען דארף וויסן וויאזוי צו טון די מצוה, מען קען נישט וויסן פון עברי טייטש, דארף מען וויסן וויאזוי צו טון, דאס האט די אייבערשטער געגעבן ביי הר סיני, מיר האבן אזא שיינע ראיה פון דעם וואס די חומש אליינס סאמטיימס זאגט עס אזוי און סאמטיימס אזוי, זעט מען אז דאס קען, און עס שטייט אפילו אז די זעלבע מעשה שטייט ביי הר סיני, נישט קענסט שלא טועם אז עס איז א אנדערע מעשה. פון דעם זעען אונז אז וואס? אז דאס איז די ווי אזוי די מצוות ארבעטן. אז די מצוות קומען מיט א פרט, און מ'קען נישט סתם אויסטראכטן. קענסט נישט זאגן למשל אן אנדערע עקזעמפל, אויב שטייט אין תורה עין תחת עין, די חכמים זאגן אז מקובל פון משה רבינו אז ס'מיינט ממון, זאלסט נישט זאגן שטייט עין תחת עין. יא, עס שטייט אסאך זאכן, שטייט אויך תשמטנה, וואס מיינט עס? גיי ווייס, שטייט אין פרשת בהר וואס ס'מיינט. די זעלבע זאך דאס, דאס שטייט גראדע נישט, און די חכמים זאגן אז דאס האט משה רבינו אויסגעלערנט ביי זיין שיעור, אז דאס מיינט עס, און אזוי גלייבן אונז אז דאס מיינט עס.

אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, אזוי ווי מען זעט אין די פרשה אז אייבערשטער האט געזאגט פאר משה בפירוש נישט אלעס, ס'איז אן אינטערעסאנטע קשיא, פארוואס סאמע זאכן האט ער געשריבן אזוי און סאמע זאכן אזוי, איך ווייס נישט, די רמב"ם האט נישט קיין פשט, איך ווייס נישט פארוואס, מען קען אליין ספעקולעיטן פארוואס פארוואס אמאל די תורה שרייבט בקיצור אמאל באריכות, איי דאנט קנאו, איך ווייס נישט קיין נארמאלע פשט אויף דעם, אבער מען קען טראכטן וועגן דעם, אבער ס'איז א פאקט, אויך מעשיות שטייט אמאל בקיצור אמאל באריכות, סתם די תורה איז אזוי, איך ווייס נישט פארוואס. אקעי, דאס איז די ערשטע סארט זאך וואס איז דא, שטימט? זייער גוט. יעצט. ביז יעצט האבן מיר געלערנט פון זאכן וואס שטייט בפירוש, אדער וואס שטייט בפירוש משה רבינו האט עס אויסגעלערנט בפירוש, מען זאל דאס פארדינגען אויך, דארף מען געדענקען, משה רבינו ווערט געזאגט און די רמב"ם לייגט עס אראפ אין פירוש המשניות אנהייב, געבויט אויף די גמרא, אבער ער לייגט עס אראפ מיט דעם מיט דעם מיט דעם הוספה, אז ווען האט משה רבינו געלערנט פאר די אידן, דער אייבערשטער האט געזאגט א מימרא פאר משה, און משה איז אראפ געגאנגען, שטייט אין סוף פרשת כי תשא וויאזוי עס איז צוגעגאנגען, ונגש משה, פון דארט זאגט דער משל לערנט מען ארויס דער גאנצער סדר אין עירובין, אז משה רבינו איז אראפ געקומען פון בארג, און ער האט געזאגט פאר די אידן, אזוי, וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי,

תרי"ג מצוות, דער עיקר תורה איז תרי"ג מצוות, די תורה, ווען דער אייבערשטער קומט מיט הר סיני האט ער נישט געזאגט פאר משה רבינו קיין מעשה'ס, ווי האט משה רבינו געשריבן די מעשה'ס איך ווייס נישט, שפעטער נאכדעם דארף מען טראכטן ווי, אבער ביי הר סיני ווען מ'זאגט תורה, ווען די משנה זאגט משה קיבל תורה מסיני מיינט נישט משה קיבל בראשית ברא אלהים מסיני, עברי טייטש, דאס לערנט דער רמב"ם עט ליסט, דער רמב"ן וויל טרעפן עפעס א מקור פאר ווען ער האט געזאגט די מעשה'ס, אבער ס'שטייט נישט, מעשה'ס איז א פירוש אויף די מצוות, נישט קיין חילוק, נישט נוגע יעצט, מ'דארף נישט וויסן די מעשה'ס.

דאס מיינט צו קענען, כ'האב עקסטער אן, אבער דאס מיינט צו קענען די תרי"ג מצוות ופירושם. אנדערע ווערטער, אזוי ווי דער רמב"ם מאכט א עקזעמפל פון הלכות סוכה. סוכות דארף מען זיצן אין א סוכה, און לייגט צו א לאנגע עקזעמפל, א סוכה דארף זיין צווישן זיבן אויף זיבן טפחים ביז פיר ביז פיר אמות, עס דארף זיין געמאכט פון א דבר שגידולי קרקע ואינו מקבל טומאה, און שוין. דאס איז די הלכות סוכה. יעצט ווייסט די גאנצע הלכות סוכה. נאך א דריטע הלכה געדענקט איר? וואס?

אפשר א צענטל אזוי גרויס ווי רמב ם איז, רייט? און רמב ם שרייבט דאך יעצט א הקדמה פאר זיין גאנצע גראבע ספר, נישט אזוי גראב, ס'פיט אריין אין איין באנד, מ'קען עס קויפן היינט, אבער, יא, אן די מפרשים וואס מאכן רואינען די גאנצע איידיע. אבער ס'איז נאך אלץ אסאך גרעסער וואס איך זאג, רייט? סאו אלא מאי, דארף מען וויסן נאך אפאר זאכן. דינע פעידזשעס. ס'איז אויך דינע פעידזשעס. בסדר. דארף מען וויסן. דארף מען וויסן. אין אידגלין שטייט געדרוקט אין רמב ם, ס'איז מיטן פסאק. פֿערצן. יא. אה, אין יענע צד איז דא האט מען אויך א ווערזשן מיט צוועלף, ס'איז נישט פֿערצן, נישט אזוי גרויס. קען עס ליינען. שוין זאגט ליובאוויטש האבן אויסגעפיגערט אז מען ליינט דריי פרקים א טאג ענדיגט מען אין א יאר. אסאך שנעלער ווערט שנעלער ווי דף היומי, און מען איז עכט יוצא מצות תלמוד תורה, ס'איז א ספק אויב דף יומי איז מען יוצא, סא. שוין. על כל פנים, ס'איז אבער דא דאך נאך, אקעי, קום אהער, די רמא שטייט אין רמב ם? וואס ווילסטו פון מיך? מ'דארף נישט, איך ווייס נישט, מ'דארף נישט וויסן פון די רמא בכלל. די רמא, משה רבינו האט געהערט פון די רמא? וואס ווילסטו פון מיין לעבן? און איך וויל דאך יוצא זיין תלמוד תורה אזוי ווי די צייט פון משה רבינו, די רמא איז נאכנישט געבוירן געווארן. קען דאך נישט זיין, מ'דארף נישט וויסן קיין איין רמא צו יוצא זיין גאנץ הלכות תלמוד תורה. צו גיין אין גן עדן, סטרעיט. אקעי, יעצט. יעצט איז אזוי. אקעי, עס קען זיין, דאס האט נישט מיט משה רבינו. יעצט איז אזוי. עס איז דא נאך זאכן, אבער דא נאך זאכן, אבער דא נאך זאכן, לאמיר זיין זייט דאס, אבער דא נאך זאכן. ווי אזוי איז עס געווארן נאך זאכן? מען דארף געדענקען, די תורה איז אסאך גרעסער פון דאס, אפילו די משנה, אפילו די קערצטע ווערזשען וואס איז די רמב ם כמעט, די רמב ם איז נישט די קערצטע ווערזשען ביי די וועי, עס איז אסאך צו לאנג אפילו לפי זיין אייגענע שיטה, איך פארשטיי נישט, אבער על כל פנים, אפילו די קערצטע ווערזשען איז גאנץ לאנג, איז דא נאך זאכן, ס'איז דא נאך זאכן, וואס זענען די נאך זאכן? אקעי, סאו ס'איז דא אפאר זאכן. מ'קען זאגן אזוי. קודם כל לאמיר לערנען, פאר דעם האב איך דא געמאכט א באקס, און די צווייטע, דריטע באקס איז צוטיילט אויף צוויי זייטן, און יעדע איינס איז צוטיילט אויף צוויי. מ'דארף פארשטיין אביסל דאס צווייטע זאך. די צווייטע זאך וואס איז פארט פון די גמרא, פון די משנה, איז נאך א זאך. קודם כל איז אזוי. קודם כל איז די פירושים, לאמיר געדענקען, די זאכן וואס משה רבינו האט געזאגט, נישט די די די וואס שטייט אזוי ווי שמיטה וואס שטייט בפירוש אין חומש, נאר די וואס ער האט געזאגט אויסענווייניג, איז דא פון זיי צוויי סארטן. נישט קיין חילוק, דאס דארף מען נישט וויסן ביי די וועי צו יוצא זיין תלמוד תורה, דאס איז בכלל שיש בו טעם, אבער איך זאג נאר אז ס'דא צוויי סארטן, ס'איז א נפקא מינה לגבי מחלוקת לגבי אסאך זאכן. ס'דא צוויי סארטן. וואס זענען די צוויי סארטן? ס'דא אזעלכע וואס שטייען אויך אין די תורה. זייער אינטערעסאנט, ס'דא זאכן וואס שטייען אין די תורה בפירוש, און ס'דא זאכן וואס שטייען אין די תורה ברמיזה, אדער בדרשה, בכלל ופרט. וואס הייסט בדרשה? בי"ג מידות. דאס ביי די וועי איז רידאנדענט, ס'פעלט נישט אויס. ווייל מ'וואלט געקענט לערנען די משנה און וויסן אלעס וואס משה רבינו האט אויסגעלערנט, און אין משה רבינו'ס שיעור ווייס איך נישט צו ער האט געזאגט וויאזוי ס'שטייט. והא ראיה די גמרא מוטשעט זיך וויאזוי ווייסט מען אז אתרוג איז א פרי עץ הדר? זעט אויס אז דאס האבן נישט מקבל געווען די לימוד, אדער יא מען האט פארגעסן ס'נישט נוגע מען דארף נישט דאס געדענקן. נאר וואס? די רמב ם זאגט דאס איז מחכמת הכתוב. ס'איז כ'ווייס נישט פונקטליך, די עולם דארפן מיך זאגן וואס די פוינט דערפון איז. עפעס אזא יא. אדער קען זיין ס'העלפט צו געדענקן, ס'קען זיין ס'קען זיין ס'האט פארשידענע תועלת, איך ווייס נישט קלאר וואס די תועלת איז, אבער ס'איז זיכער אז בעצם דארף מען נישט די פסוק פאר דעם, מען דארף נישט די לימוד, אונז ווייסן אליינס אז א סוכה איז א סוכה און א לולב איז א לולב און א אתרוג איז א אתרוג.

אויף די ערשטע קעטעגארי, ה, איז גארנישט געווארן זייער גוט ס'איז נישט געווארן ס'איז נישט געווארן קיין הלכה ווייל ס'שטייט אין די לימוד די הלכה איז געווען פארדעם און נאכדעם די לימוד איז א געשמאקע זאך ס'איז א שיינע זאך אז ס'זאל שטיין אלעס יעצט ס סעדלי נישט אלעס שטייט אפילו מ'קען און ס'איז זייער אינטערעסאנט שטייט יא אלעס אז מ'וויל, דארף מען געדענקען נישט אלעס שטייט פאר סאם ריזען די חכמת הכתב האט א לימיט

מיט אנדערע ווערטער, ווען ס'וואלט נישט געווען א מסורה וואלט מען עס געקענט מאכן, זענען די י"ג מידות קענען אויספילן, דיס איז די טינגס דעט די י"ג מידות העלפס אס פאר, פארשטייסט? ווייל בעצם ס'איז פונקט אזא גוטע ראיה פון די מקרא ווי פון די מסורה, גראדע איז נישט די מקור פון די ראיה, די חילוק איז אז מ'קען זיך נישט דינגען אויף דעם, ווייל אויב איינער דינגט זיך ער דינגט זיך אויף משה רבנו מיט די אייבערשטער, אויף אנדערע זייט אויב ס'קומט פון די פסוק קען מען זיך דינגען, קען איך לערנען די פסוק אנדערש, קומט א טענה ער דינגט זיך, אויב די מקור איז נישט פון די פסוק קען מען זיך נישט דינגען אויף דעם ווייל דאס איז אייבערשטער'ס תורה, דאס איז די איינציגסטע נפקא מינה, אבער בעצם די לימוד ארבעט פונקט אזוי גוט. מה שאין כן, ס'איז דא פארשידענע זאכן וואס דאס רופט דער רמב"ם הלכה למשה מסיני, דאנט געט קאנפיוזד מיט אלל דיס קשיות אז ס'איז דא יא א מחלוקת, דאס איז די איידיע, ווען מ'פארשטייט די איידיע איז נישט אזוי שווער די אלע קשיות, אז הלכה למשה מסיני טייטשט אז אפאר זאכן שטימט נישט, ס'דא קיין פסוק פאר דעם, מ'קען טרעפן א פסוק באט בתור דזשאוק, בתור רמז, בתור אסמכתא בעלמא ווי די גמרא רופט עס.

וואלט געוואלט זיין א פסוק, איז נישט קיין פסוק, ס'איז דאך אלץ אמת, נישט ווייל איך האב עס אויסגעטראכט, ווייל ס'איז א קבלה, אה, הלכה למשה מסיני, אזוי האט משה רבינו אויסגעלערנט ביי זיין שיר, שוין. דאס איז די צווייטע סארט פירוש, סארט פירוש, און ביידע פון זיי זענען בעצם פארט פון דאס וואס מ'זאגט משה רבינו ביי זיין שיר געזאגט וואס איז די פירוש המצוות, אקעי? דאס עד כאן תורת משה, יעצט די ביידע זאכן פעלט נישט אויס צו וויסן, דאס אז וואס איז הלכה למשה מסיני און וואס איז א לימוד, דאס איז נישט פאר, דאס איז נישט פאר א תלמיד, דאס איז גוט אויף צו לערנען, עס איז נישט אויף מחיוב. אבער יעצט איז דא נאך א זאך וואס איז אפשר יא מחיוב, אטליסט מחיוב הלכה למעשה דארף מען עס וויסן, כ'ווייס נישט צו מחיוב בדור משה רבינו'ס צייטן האט מען עס נישט געדארפט וויסן, אבער היינט דארף מען עס יא וויסן, פארוואס? ס'איז וויסט אזוי. נאך דא נאך זאכן. ס'איז דא זאכן, דארף זיך געדענקן, אז מ'האט יעצט געזאגט אז די תורה וואס משה רבינו האט באקומען איז זייער קליין, פיצי. וואס איז די פראבלעם מיט א פיצי תורה?

קודם כל, ווייל נישט אלעס שטייט אין די תורה. אין אנדערע ווערטער, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז א סוכה, אזוי זאגט דער רמב ם, הגם עס איז צריך עיון, אבער דער רמב ם זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז א סוכה דארף זיין צווישן זיין על זיין ביז ד' על ד', אמת'ן איז א מחלוקת תנאים סאו כ'ווייס נישט, אבער אזוי זאגט דער רמב ם. און, אבער ער האט נישט געזאגט וואס מען זאל טון וועגן לבוד. וואס איז אויב די וואנט קומט נישט ממש צו צום וואנט?

אדער א עלעוועיטער, איך ווייס נישט וואס, נישט קלאר אז דאס איז לעקטריק, ווייל דאס האט ער נישט נישט געזאגט, פארוואס האט ער נישט געזאגט, אקעי ס'איז א נייע פאל, אבער ס'דא אויך זאכן וואס ער האט נישט געזאגט וואס איך מיין וואס איז, שוין געווען דעמאלטס ער האט נישט געזאגט, און וואס טוט מען, פרעגט דיך א תלמיד וואס האט דער רבי געזאגט, ער ווייסט נישט, וואס דארף מען טון, מ'דארף אויפעפענען די ספר, מ'דארף מאכן כלל ופרט וכלל, מ'דארף זען וואס איז די סברה.

א זאך וואס איז שוין געווען יא ביי משה רבינו צייטן אבער ער האט נישט גערעדט וועגן דעם קען מען נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט עס געזאגט ער האט עס נישט געזאגט אבער אונז האבן עס זיך אויסגעלערנט פון וואס דער אייבערשטער האט געזאגט האבן מיר עס אויסגע'חשבונ'ט די חכמים צי משה רבינו אליינס אפילו נישט קיין חילוק ווער באט פראבעבלי די חכמים נאכדעם האבן אויסגעפיגערט אז דאס איז בכלל די מצוה ממילא האבן זיי גע'פסק'נט דאס דאס איז איין זאך וואס דער אייבערשטער האט געזאגט צווייטע זאך וויכטיגע זאך וואס דער אייבערשטער האט געזאגט איז אז מען דארף פאלגן די חכמים, פארוואס דו קענסט זאגן, זיי זאגן, און איך האב אויך א לימיט. דער אייבערשטער האט עס געזאגט, איז אויך אמת ביי די וועי, מען קען נישט זאגן, אבער דארף, מען דארף טאקע קענען זאגן, באט אייך שלא יהיה, באופן כללי איז דא אביסל א פראבלעם וועגן דעם, איך וויל נישט ווערן טעקניקל, אבער דער אייבערשטער האט אויך געזאגט א הלכה, וואס הייסט, על פי השופט אשר יהיה בימים ההם, על פי התורה אשר יורוך, דער רמב"ם טענה'ט אז דאס מיינט, א גרויסע חידוש פון די רמב"ם, שטייט נישט אין די פסוק דאס, אזוי די רמבן האט נישט געזאגט, אבער די רמב"ם זאגט דאס מיינט אז ווען דו האסט א ספק א זאך וואס די משה רבינו האט נישט געזאגט, דארף מען פאלגן וואס די חכמי הדור זאגן על פי רוב, מען גייט נאך רוב, די בית דין שבדור זיי זענען מחליט דאס, סאו דאס איז, דאס איז די צוויטע, איך ווייס נישט, איך זאג דיך וואס עס שטייט, דאס איז די דריטע סארט הלכה וואס.

דאס איז א לימוד וואס מאכט נייע הלכות. דאס הייסט ס'קידושין דאורייתא. זייער גוט, ס'קידושין דאורייתא, נישט קיין שום פראבלעם, איך זע נישט די פראבלעם. פארוואס נישט? די הקב"ה, די אייבערשטער האט געגעבן די תורה, איך האב דיר יעצט געזאגט די אייבערשטער האט געגעבן די תורה, חוץ פון דעם וואס ער האט געגעבן די אלע פרטי הלכות, ער האט אויך געגעבן נאך צוויי זאכן, ער האט געגעבן א. א וויאזוי רופט זיך עס? א מאשין, א קריעטיוו מאשין וואס לאזט אונז מאכן נייע דאורייתא'ס, דאס הייסט נישט עי איי, דזשענערעיטיוו, צדיק, דזשענערעיטיוו, ס'איז נישט, די תורה איז נישט נאר נישט פינישט, ס'איז דזשענערעיטיוו, ס'האט אין זיך די כח היצירה צו מאכן נייע שטיקלעך תורה, ווי אזוי דורך י"ג מידות הדרש אדער דורך סברות. און נישט נאר דעם, ער האט געגעבן פאר די חכמים, למה לי קרא סברא היא, און אויך נישט נאר דעם, ער האט געגעבן פאר די חכמים די כח אז זיי זאלן טאקע ווערן מחייב זיין אז מענטשן זאלן עס דארפן פאלגן, אבער דו קענסט נישט זאגן איך בין אויך א חכם, קענסט יא זאגן באט ווען ד'עסט זיין א חכם, ביז ווילאנג ביסט נישט קיין חכם, דארף מען פאלגן די אנדערע חכמים, אויב ס'דא מחלוקת צווישן די חכמים דארף מען גיין נאך רוב, ביזדערווייל ביז דו קענסט משכנע זיין רוב פון די חכמים אז דו ביסט גערעכט דעמאלטס קען מען גיין אויף ווי דיך. דאס איז די צוויי זאכן וואס תורה האט די אייבערשטער געגעבן, זייער וויכטיג, עיקר התורה, איינע פון עיקרי התורה שבעל פה איז נישט אז די אייבערשטער האט געגעבן אלעס צו משה רבינו, די אייבערשטער האט געגעבן פאר משה רבינו דעם קליינעם חומש'ל מיט די פאר מפרשים וואס האבן געזאגט, אבער ער האט אויך געגעבן פאר אים די יכולת צו מאכן נייע הלכות, און נישט נאר צו מאכן נייע הלכות נאר מען זאל אים פאלגן, ווען זעקס און דרײַסיק מענטשן נו זענען מסכים מיט אים, דארף מען פאלגן און טאקע פאלגן די נייע הלכות, ווער ס'פאלגט נישט א זקן ממרא איז חייב מיתה, א גרויסע אפיקורס, און שוין. דאס איז. יא. דאס איז די צווייטע זאך וואס איז תורה. יעצט, אונזער משנה וואס אונז לערנען, ניינטי ניין פערסענט אוו איט איז דאס. רייט? פון די משנה תורה וואס דער רמב"ם שרייבט, איז אפאר זאכן, ביי די וועי, קענסט קוקן, אנהייב פון יעדע הלכה איז דער רמב"ם מקפיד צו שרייבן וואס שטייט אין די חומש. און נישט נאר וואס שטייט אין די חומש, ער זאגט אויך וואס איז די פירוש פון די חומש. סאמטיימס ברענגט ער די דרשה אויף דעם, אדער מאכט אן אייגענע דרשה, אדער ברענגט ער אז דאס איז מקובל, ער זאגט עס מפי השמועה רופט ער עס, דאס איז מקובל, משה רבינו האט געלערנט אז דאס איז די פשט פון די משנה. און נאכדעם די רעסט פון די הלכה איז זאכן על פי רוב נישט זאכן וואס שטייט אין די חומש נישט זאכן וואס משה רבינו האט געזאגט נאר זאכן וואס די חכמים האבן געלערנט במידות הדרש אדער מסברה און זיי האבן גע און זיי האבן, די בית דין האט מסכים געווען אויף דעם מען דארף עס פאלגן ווייל ס'איז דא א רוב אויף דעם דאס איז די כללות התורה דאס איז אלץ דאורייתא'ס. אוואדע, ניין, דא איז דא א ענין פון חתימת התלמיד, וואטעווער, וויר נאט געטינג אינטו דעט. באט טעקניקלי איף די תורה וואלט סטיל ווארק איף דער וואלט סטיל בי א בית דין הגדול דען אף קאורס. אויב די חזון איש וואלט געהאט א בית דין וואלט טאקע געווען עלעקטריק דאורייתא. סעדלי און החמאס וואלט נישט געהאט קיין בית דין דאס איז נישט. אבער ווען ס'וואלט געווען, אוואדע וואלט געווען אויב זעקס און דרײַסיק מענטשן וואלטן מסכים געווען. מ'דארף. יא אבער דאס איז א ווערי סעד, דעטס די שטיסען, ביקאוז זיי דידנט האוו א בית דין.

איך האב נאר איך האב נאר פארציילט די מעשה פון משה רבינו, דאס איז די דריי סארט הלכות וואס זענען דא, דער רמב ם זאגט מאכט עס דאס סאמע, עס קומט דאך דא דריי סארט הלכות, ס'דא זאכן וואס שטייען אין די תורה און זיי רעכענען נישט פון יענץ, ס'דא זאכן וואס שטייען אין די תורה און זיי שטייען אין אויך אין י ג מידות, ס'דא זאכן וואס שטייען אין תורה און שטייען נישט אין י ג מידות, און העיקר הלכה למשה מסיני, און ס'דא זאכן וואס שטייען נישט אין די תורה בכלל נאר זיי זענען אויסגעלערנט פון א פון א לימוד און זיי זענען אויך דאורייתא.

די חכמים קען נישט אויסטראכטן נייע טעמי מצוות, זיי קענען נאר אויסטראכטן גיין מיט די זעלבע טעם, פארדעם זאגט דער רמב ם אין סוף די הקדמה אז די טעם פון פורים איז און חנוכה איז צו מודיע זיין א געוויסע עיקר אמונה וואס שטייט שוין אין די תורה, ווייל די חכמים קען נאר קען מאכן נייע וועגן ווי אזוי צו טון לויט זייער סברה אדער לויט להרחיק סייג די תורה אדער תקנות וואטעווער וואס איז חיזוק פאר די תורה און אזוי ווייטער, באט זיי קענען נישט צולייגן נייע איידיעלס, דאס איז דאך די גאנצע איידיע פון פארוואס די תורה קען זיך נישט טוישן, פארדעם די רבנן קענען נישט טוישן די תורה, סאו עס איז נישט ריכטיג צו זאגן אז דרבנן זענען דאורייתא, דרבנן זענען סעקענדערי דאורייתא.

הגם ס'דא אסאך מענטשן וואס האלטן אזוי. דאס איז די חידוש. אפילו עס זענען געמאכט פורים, איז לכאורה פורים דארף מען זיין א חיה רעה. דעם זאגט דער אבי ז, וויאזוי האט די רמב ם געוואוסט אז פורים זאל מען נישט זיין קיין חיה רעה? ס'דא אסאך מענטשן וואס האלטן אז ס'איז א מצוה פון פורים, מ'דארף זיך שיכורן, מ'דארף טאנצן אויף יענעמ'ס קאפ, מ'דארף שלאגן עמלק, כ'ווייס גיי ווייס וואס מ'דארף טון. יא? קומט דער רמב ם און זאגט אז ניין, פורים איז די עיקר איז די מתנות לאביונים. דער שיכורן זיך איז א היכי תמצי צו מתנות לאביונים. און די עיקר פון חנוכה איז שלום בית, והא ראיה איז אז מען דוחה שלום דוחה חנוכה, בפירוש'ע גמרא. אין אנדערע ווערטער, פורים קען דאך, מען קען נישט מאכן קיין נייע זאך פורים, נישטא אזא זאך פורים, נישט אין עולם האצילות איז נישטא קיין פורים, דעטס אנאדער וועי אוו סעינג איט, נאר אין עולם האצילות איז נאר דא תריג מצוות, וויטש בויל דאון טו טו טרי טינגס, באט פורים איז א היכי תמצי, וויבאלד ס'איז געווען די נס, דאנקט מען דער אייבערשטער, מען דערמאנט זיך אז ס'איז דא א באשעפער און ער העלפט אונז.

צולייגן נאך חלקים פון די תורה און ס'זאל זיין דאורייתא, אבער מען דארף אז קודם אז די עולם זאל זיך מסכים זיין, ווייל דאס איז זייער וויכטיג, די די די די די רוב, די די דאס איז זייער גרויסע פראבלעם, מענטשן מיינען, דארף דארף דיר זאגן, סיי פשט די די די די כח וואס אין די חכמים האבן, דער רמב ם זאגט אז וואס איז די פסוק, ס'איז זייער אינטערעסאנט, אין פירוש המשניות ער ברענגט נאר די פסוק, פון פון אחרי רבים להטות. דאס הייסט די דאס וואס אונז זאגן אז יעדער איינער קען לערנען די תורה און ארויסקומען מיט נייע אפליקעישאנס פון די איידיעס פון די כללים וואס שטייט דארט קען מען זיך לערנען נייע זאכן. יעצט דאס איז איין דין. ס'איז אבער דא נאך א זין אז ס'דארף ווערן ריעל, רייט? ס'דארף האבן א באקומען א תוקף. יא, אז איך לערן און איך האלט אז מ'זאל אזוי טון, אפשר דארף איך אזוי טון, אבער איך קען נישט זאגן פאר יענעם אזוי צו טון, רייט? ס'ווערט נישט געלערנט, וואס איז די פוינט? סאו וויאזוי ווערט, און ביי די וועי די זעלבע זאך איז אין די תורה, ווען נעבן די תורה איז דא צוויי תורות, דא דער רמב"ם זאגט אז די אייבערשטער, די משה רבינו האט געשריבן תורות פאר אלע שבטים, יעדער איינער זאל קענען לערנען, חוץ נעבן די י"ג'טע תורה פון שבט לוי, שטייט והיה שם בך לעד, וואס איז די עדות? פשט אז דאס איז די עכטע תורה, זיי מאכן זיכער אז ס'בלייבט די תפקיד פון די לוויים וואס היטן די תורה, צו מאכן זיכער אז די נוסח התורה, די תורה, די אריגינעלע תורה פון משה רבינו בלייבט דארט אין די בית המקדש, און מען לערנט נישט דערפון, דאס זאל בלייבן. דאס איז ענדערש נאכדעם, דאס מאכט אונז זאגן אז דאס איז טאקע די תורה, אז עס איז פאר ריעל, אז עס איז מחייב, אז עס האט א תוקף. יעצט וואס איז מיט די חכמים? די חכמים האבן דאך א גרויס פראבלעם, דאס איז די פראבלעם פון מחלוקת, רייט? די רמב"ם איז געווען זייער וואריד וועגן די פראבלעם פון מחלוקת. די חכמים זאגן, זיי האבן כח, זיי קענען מאכן נייע הלכות, זיי קענען ארויסלערנען פון די תורה נייע זאכן, זייער פיין, אבער ווער איז די שבט לוי פון די חכמים? ווער זאגט אונז? ווער איז די דרייצענטע ספר תורה פון די חכמים? ווער זאגט אונז אז מען דארף זיי פאלגן? תירוץ איז מ'דארף נישט. נישטא אזא, די חכמים זאגן נישט אז מען דארף זיי פאלגן. דאס איז די חכם קומט אויס אז ס'איז ריכטיג, און ס'איז זייער פיין שטייט אין די תורה, דאס איז זייער פיין, אבער ס'נישט קיין דערייסער, מ'קען זיך נישט מאכן קיין דאורייתא'ס, קיין ריעל דאורייתא'ס, קיין היסטאריקעל דאורייתא'ס. סאו פארוואס דארף מען דיך פאלגן? נאר, זייער גוט, נאר אויב דו קענסט, ווייסט, איך האלט נישט ביים יעדער, אקעי, יעדער איז נאך א לעוול. איך האלט אזוי, מען קען דיך פאלגן אויב דו קענסט קאנווינסן זעקס און דרײַסיק מתוך איין און זיבעציק אנדערע מענטשן אז דו ביסט גערעכט. מענטשן וואס קענען לערנען. נעמט צאם איין און זיבעציק מענטשן, איך האב איך בין איך האב א פשוטע זאך, איך בין מסכים, ס'איז דא היינט אסאך אידן וואס ווילן מאכן תקנות פאר כלל ישראל, איך בין זייער פראו תקנות, דארף מאכן תקנות, ער זאל צאמנעמען איין און זיבעציק, אפילו כולל יונגעלייט, מענטשן וואס קענען אביסל גמרא תוספות, און ער זאל קאנווינסן זעקס און דרײַסיק פון זיי בבת אחת אז ער איז גערעכט, וועט ער מחייב זיין גאנץ כלל ישראל. ווייל איטס ווערי ביג טריי. ביז דערווייל זייט די צייטן פון די סנהדרין וואס עס איז דאך זיך קיינמאל נישט געווען.

יעצט אקעי. ביז דעמאלטס בין איך נישט מסכים. אוואדע. אבער איך דארף אז נאך זעקס און דאס איז נישט קיין חכמה אז איך זאל מסכים זיין. ווייל די חכמה איז. אקעי, איל ווארק אן איט. זאלן אלע מסכים זיין ווייל דאס דארף מען ארבעטן אויף דאס דארף מען ארבעטן אויף. מ'דארף ארבעטן אויף אויסהערן יענעם. און אויף לאזן אנדערע מענטשן זאגן אפיניענס. און נאכדעם ווען מ'קען עפעס אויסקומען וואס די אלע מענטשן זענען מסכים, דעמאלטס, דאס הייסט די תורה, דאס איז די כלל פון די, די כלל פון אחרי רבים להטות, דאס איז די אייגענטליכע יסוד פון א תורה. שוין, סאו מ'זאל ארבעטן אויף דעם, מ'וועט ארבעטן אויף דעם. שכוח.